מלכים ב' פרק כ"ב, אין דעם פרק לערנען אונז וועגן מלך יאשיהו מלך יהודה, דער איז געווען דער זון פון אמון, וואס איז געווען א רשע, ער איז געווען אכט יאר סך הכל ווען ער איז געווארן דער מלך, געווען איין און דרייסיג יאר מלך, זיין מאמע האט געהייסן ידידה, ער איז געווען א מלך צדיק, אנדערש פון די פריערדיגע צוויי מלכים, ער איז אזוי ווי חזקיה געווען א מלך צדיק, ער איז געגאנגען מיט דרך דוד אביו נישט געסקירט ימין און שמאל דאס איז א מיוחד'יגע צדקות'דיגע מלך און בעצם די פסוק פארציילט א זייער אינטערעסאנטע מעשה ווי אזוי ער איז געווען א צדיק ער האט לכאורה שוין געווען א צדיק פארדעם אבער ווי אזוי ס'איז געשען אז יאשיהו המלך האט מברר געווען אלע עבודה זרה'ס ס'איז געווען פאר אים ממש אלעס קיינער האט נישט מברר געווען אזויפיל עבודה זרה ווי יאשיהו וואס איז געווען די מעשה בשנת י"ח דאס הייסט ער איז שוין געווען קליין ווען ער איז געווארן קעניג אבער שפעטער איז ער שוין געווען גרויס שוין געווען אכצן יאר האט די מלך געשיקט שפן הסופר, מען זאל טון אזוי, ענליך צו וואס מ'האבן געלערנט ביי יהוידע הכהן נאך וואס עתליה האט חרוב געמאכט אין בית המקדש, האט ער געזאגט ער זאל גיין צו חלקיהו דער כהן גדול, ער זאל נעמען די געלט וואס איז דא בבית השם, מען ברענגט דאך כסדר נדרים ונדבות אין בית המקדש, ער זאל עס נעמען און געבן פאר די עושי המלאכה פאר די וואס מאכן, זאל מחזק זיין בדק הבית צו קויפן, צו ברענגען האלצער און שטיינער און אלע זאכן וואס מען דארף האבן פאר די בדק הבית. עס זעט אויס אז עס איז געווען עפעס א נאכגעלאזט מען האט נישט קעיר גענומען פון די בית המקדש אין יענע צייט, און אזוי ווי עס שטייט דארט ביי יהוידע די זעלבע זאך, מען האט זיך נישט גערעכנט מיט די בעלי המלאכה זיי טוען באמונה, מען האט זיי נישט געבעטן זעט אויס א טיים שיעט וויפיל האסטו געארבעט מען האט זיך רעלייעט אויף זיי אז זיי טוען באמונה, אקעי און דאס איז געווען די מעשה, דאס הייסט מען גייט אין בית המקדש און מען גייט אביסל מאכן מען זאגט שיפוצים איבערארבעטן אביסל די בית המקדש. יעצט מיטן מיט אמאל אין די מעשה איז געשען אזוי, חלקיהו הכהן, ער געווען די כהן דארט אין בית המקדש, זאגט פאר שפן הסופר, קוק וואס כ'האב געטראפן דא אין בית המקדש, די חכמים שטעלן פאר כאילו עס איז געווען עפעס אונטער א שטיין, מ'האט עס, מנשה האט עס באהאלטן, מ'האט אויפגעמאכט אביסל צו פיקסן האט מען עס געטראפן, על כל פנים מ'האט געטראפן א ספר אין בית המקדש, נישט א ספר, ספר התורה, מעשה פלא, ס'איז נישט געווען קיין ספר תורה ביז דעמאלטס, אדער ווי די חכמים לערנען אז ס'איז געווען געעפנט צו א געוויסע פרשה, די פרשה פון קללות, מ'האט געזען א ספר תורה מיט אמאל. האט ער חלקיהו געגעבן פאר שפן די ספר, ער האט עס געליינט, און שפן האט עס געברענגט פאר דעם מלך. גייט מען צום מלך יאשיהו און מען זאגט אים, קוק, מען האט טאקע אויפגעטון וואס האסט געהייסן, מען האט גענומען די געלט, מען האט עס געגעבן צו די ארבעטער, ארבעטארערס צו העלפן פיקסן די בית המקדש. און שפן האט געזאגט פאר דעם מלך, קוק, ס'איז דא א ספר, מען האט געטראפן דארט אין בית המקדש א ספר תורה פון משה רבינו. און דער מלך נעמט דער ספר תורה, און ווי ער לייענט דעם ספר תורה האט ער זיך צוריסן די קליידער, ויקרע את בגדיו, זיך מורא'דיג געווען צעבראכן, און גערופן די חלקיהו און אחיקם און אנדערע נאך שרים, סופרים, זאלן גיין דורש זיין את השם טרעפן א נביא, פרעגן וואס מען קען טון וועגן דעם וואס מ'האט געטראפן דעם דעם ספר, פארוואס? פון דעם ספר האט מען געטראפן א שרעקליכע זאך, אין דעם ספר, כ'מיין דאס איז דאך די עיקר ספר, די ספר הברית פון די תורה וואס עס שטייט, אז אויב מען וועט נישט טון גיין אין דרך השם, אויב מען וועט טון עבודה זרה וועט קומען שרעקליכע צרות, און דאס האט ער זיך מעורר געווארן פון טרעפן דעם ספר, האט ער געזאגט יאשיהו אז די אייבערשטער גדולה חמת השם, אשר נצתה בנו די אייבערשטער'ס צארן פייערט רעגנט פייערט אויף אונז, מ'האט נישט געפאלגט אבותינו שוין דורות וואס אונז פאלגן נישט דעם ספר, ווער ווייסט וואס עס וועט זיין, מ'דארף מען טרעפן א, מ'דארף תשובה טון, בקיצור מ'זאל טרעפן א דרך תשובה. זיי זענען געגאנגען חלקיהו אחיקם עכבור שפן און עשיה זענען אלע געגאנגען צו זוכן א נביא, ווען האבן זיי געטראפן חולדה הנביאה, חולדה הנביאה איז געווען דעמאלטס א נביאה, זי וואוינט אין ירושלים במשנה שטייט די פלאץ ווי זי וואוינט, און צו איר צו איר איז געגאנגען די אלע חכמים די אלע שרים צו פרעגן וואס מ'זאל טון, און זי האט באקומען א נבואה, אזוי האט זי געענטפערט, כה אמר השם, זאגטס פאר דעם מענטש וואס האט ענק געשיקט, זאלטס אים זאגן אזוי, כה אמר השם יא. טאקע ס'איז שרעקליך, איך ברענג שלעכט, הנני מביא רעה אל המקום הזה, אזוי ווי אלעס וואס שטייט אין דעם ספר מ'האט מיך געלאזט, געגאנגען צו אנדערע געטער, און ברוגז'ט מיך אן, הכעיסני במעשה ידיהם, בקיצור דאס איז די סטארי. אבער, די מלך ישראל וועסטו זאגן אזוי, די מלך יהודה וועסטו זאגן אזוי, די אייבערשטער זאגט דו האסט מיך אויסגעהערט, האסט זיך דערשראקן, יען רך לבבך ותכנע מפני ה', האסט זיך מכניע געווען פאר די אייבערשטער האסט געהערט די קללות וואס גייט געשען, און האסט צעריסן די קליידער האסט געוויינט האב איך דיר געהערט בין איך מקבל דיינע תפילות ממילא גיי איך דיך לאזן שטארבן וועסט שטארבן בשלום דו וועסט נישט זען די אלע שלעכטס דאס הייסט בזמן יאשיהו גייט נישט געשען די אלע צרות וואס מען האט גערעדט ס'גייט געשען שפעטער בזמן בניו זיינע קינדער זיינע אייניקלעך איז דאס איז ענליך אזוי ווי אונז לערנען כסדר אז ס'איז א טובה אז לפחות בזמנם ס'האט זיך אפגעשטופט ס'איז אפגעשטופט די גזירה דורך די תשובה דורך די הכנעה פון יאשיהו ס'האט זיך אפגעשטופט ס'גייט נישט זיין בימיו די צרה ס'גייט זיין שפעטער. אבער למעשה איז די אייבערשטער נאך אלץ ברוגז, מ'וועט זעהן שפעטער נאך אפילו נאך יאשיהו וואס גייט טוהן גאנצעטע פעולות אויסצורייסן עבודה זרה שטייט בפירוש לא שב אפו, די אייבערשטער איז נאך אלץ ברוגז מיט די אידן, ס'איז נאך אלץ נישט בטל געווארן די גזירה וואס שטייט אין די תורה.